אונז האמיר שוין געזען די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו קינדער אין די ברית בין הבתרים, ער האט שוין געמאכט א פעולה, ער האט שוין גענומען הגר און זי איז געבוירן געווען פון א קינד, דאס איז געווען צען יאר נאך אברהם אבינו געקומען צו ארץ כנען, ער איז געווען פינף און זיבעציג, פינף און אכציג האט ער געמאכט די מעשה מיט הגר, ווען ער איז געווען זעקס און אכציג איז געבוירן געווארן ישמעאל, אלע דעיטס שטימט. יעצט האלטען מיר פיר יאר שפעטער, אז עס איז שוין דא א קליינער ישמעאל, אבער יצ שרי האט נאכנישט קיין קינדער. און די אייבערשטער באווייזט באווייזט זיך פאר אברהם אבינו וירא ה' אל אברם און ער מאכט אים א נייע ברית, פריער איז געווען ביום הש ההוא כרת ה' את אברם ברית ס'איז שוין געשטאנען ס'נישט געשטאנען בפירוש די אייבערשטער האט נישט געזאגט די לשון ס'איז די לשון פון די פסוק פון די נערעיטער אויף די מעשה פון ברית בין הבתרים וואס איז דאך געווען א מעשה פון כריתת ברית מיט די מיט די בהמות וואס מען האט געשניטן האט זאגט די פסוק אויף דעם האט די אייבערשטער געכורת געווען א ברית צו געבן פאר אברהם אבינו די ארץ פון עשרה עמים וואס עס שטייט דארט דא איז די ערשטע מאל וואס די אייבערשטער קומט צו אברהם ער זאגט התהלך לפני ואתנה בריתי ביני וביניך אברהם אבינו איז געווען די צווייטע מענטש אין די בריאה וואס האט געהאט א ברית מיט גאט די ערשטע ברית איז געווען מיט נח. זיי האבן געמאכט א ברית ביני וביניך, און אזוי ווי די סדר פון א התגלות און די סדר פון א ברית זעט מען דא דריי סטעפס, די אייבערשטער קומט און ער מאכט א אינטראדאקשען, אני אל שדי ואתנה בריתי, און אברהם פאלט ויפול אברם על פניו, און דעמאלטס זעט מען באקומט ער די מראה די נבואה די דיבור פון די ברית אליינס, און א ברית אזוי ווי יעדע ברית האט צוויי זייטן, און עס קוקט אין פסוק וועסטו זען ס'שטייט וידבר אתו אלהים לאמור אני. הנה בריתי אתך און אזוי ווייטער, נאכדעם די נעקסטע פרשה די נעקסטע שטיקל שטייט ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור, ס'הייסט א ברית האט וואס איך גיי טון, וואס גיי איך טון? כ'על דיך געבן א ברית, כ'על דיך מאכן אב המון גוים, כ'על דיך געבן א נאמען אברהם, טראכטן וואס דאס מיינט, און כ'על דיך געבן קינדער, כ'על דיך געבן די ארץ כנען, און והייתי לך לאלהים לזרעך אחריך די ערשטע מאל וואס עס שטייט די נוסח וואס אונז ווייסן אסאך פון די המשך התורה די ברית האט צוויי זייטן און די תכלית די סיכום פון די גאנצע ברית איז איך זאל זיין דיין גאט און ענק זאלן זיין מיינע מענטשן אדער מיינע פאלק דאס איז א נייע לשון וואס איז נישט געשטאנען אויף נח האט באקומען א ברית אברהם האט פריער באקומען א ברית עס שטייט נישט קיין ברית אז דו באקומען ארץ כנען עס שטייט נישט להיות לך לאלהים דאס איז א גאנצע נייע מדריגה וואס זיי האבן נאכנישט געטראפן ביז יעצט. נאר אויב ס'איז להיות לך לאלהים, איז ואתה, איז דיין, דו דארפסט דארפסט אויך טון דיין זייט פון די ברית, און וואס איז דיין זייט פון די ברית? זייער אינטערעסאנט, דיין זייט פון די ברית איז נאר די אות הברית, די זאת בריתי אשר תשמרו, וואס גייט זיין די ברית, המול לכם כל זכור, בן שמונה ימים, והיה לאות ברית, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי די ברית בין הבתרים, א ברית די ברית, אזוי ווי די קאנטרעקט האט וואס מ'איז מסכים, איך וועל געבן פאר דיך דאס, דו העסט מיך געבן יענץ, נאכדעם מאכט מען א צייכן, א זכר, מען צעשניידט די בהמות און פון דעם ווערט א ברית, די זעלבע זאך די ברית מילה איז בעצם נאר די צייכן פון די ברית, די ברית דאס זאגט והייתי לכם לאלהים און דו וועסט זיין מיינס, איך וועל זיין דיין גאט און דו וועסט זיין מיין וואס א גאט א מענטש וואס האט א גאט, אבער וואס גייט זיין די צייכן? די צייכן גייט זיין אז דו וועסט מאכן א ברית ביני וביניכם, עסט מל'ן די ברית, און דאס איז זייער ענליך צו די ברית בין הבתרים, מען צושניידט, דארט האט מען צושניטן בהמות, דא איז שוין נישט נאר א ברית פון די ארץ, ס'איז שוין א ברית אויף די מענטש אליינס, אז די מענטש גייט ווערן א חלק און ס'שטייט אפילו דא אריין די עונש אויף ווער ס'גייט נישט פאלגן וערל זכר אשר לא ימול ונכרתה ס'הייסט ווייטער א כריתה און כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם ביי די ברית מילה באריכות ס'איז א געוויסע כריתה דאס איז א פארט דאס אז ס'איז דא א עונש אויף ווער ס'מאכט נישט קיין ברית מילה באקומט כרת כאילו דאס איז א חלק פון די כריתת ברית וואס אונז לערנען די אייבערשטער געבט פאר אברהם פאר אברהם און שרה נייע נעמען אברהם און שרה. דאס איז אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין ששת ימי בראשית איז געווען די אייבערשטער געבן נעמען פאר זאכן, ויקרא אלהים לרקיע שמים, שפעטער איז געווארן א מענטשליכע וועלט, ויקרא האדם שם את ויקרא אדם שם אשתו, דא אז די אייבערשטער געבט אליינס א נאמען פשט ער איז מפקיע אברהם אבינו, ווער האט געגעבן אברהם אבינו זיין נאמען? תרח זיין טאטע, יעצט זאגט ער די אייבערשטער דו גייסט זיין דירעקט מיינס, דאס איז א נייע סארט ברכה, דאס איז א נייע סארט ברית, אסאך א נענטערע קירבה, אזוי ווי מען זעט ביי פרעה אז מענטש נעמט שליטה אויף איינעם, ער רופט אים צפנת פענח, אזוי די אייבערשטער געבט פאר אברהם יעצט גייסטו זיין מיין מענטש, איך געב דיך מיין אייגענעם א נייעם נאמען. און דא הייבן אונז אן צו זען א נייע זאך וואס אונז האבן נישט געזען קלאר ביז יעצט, ס'איז געווען מרומז, אז נישט אזוי פשוט צו גלייבן וואס די אייבערשטער זאגט, אברהם אבינו האט געזאגט, זיי יא, ויפל אברהם על פניו ויאמר בליבו, ער האט געלאכט, הלבן מאה שנה יולד, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, ס'קען דען זיין אזא זאך, האט ער געגלייבט האט ער נישט געגלייבט, שטייט נישט, אבער ס'איז נישט פשוט, די אייבערשטער זאגט צו א זאך, און ער זאגט, נו, אז ס'איז דאך דא ישמעאל, זאל ישמעאל זיין, און וואס זאגט די אייבערשטער? די אייבערשטער ווערט נישט דא ברוגז, ער זאגט, אין הכא נמי, ישמעאל וועט אויכעט זיין, נישט סתם ער וועט האבן אויכעט א ברכה, אבער די ברית מיין איך נישט אים, די ברית וועט זיין מיט יצחק. אבער דא ס'איז דא אנהייבן, זעט צחוק, שפעטער שׂרה איז דא די גאנצע מעשה, און ס'איז דא נאך ביי סדום און אזוי ווייטער און מען זעט אז ס'הייבט זיך אן א גאנצע שמועס, מען קען מרמז, ס'געווען מרומז פריער וואס איז געשטאנען והאמין בה', דאך משמע אז ס'איז געווען א הוה אמינא פון נישט והאמין בה', דאס איז א נייע זאך וואס מען דארף אנהייבן צו עוקב זיין כסדר אין די פרשות, אז די אייבערשטער און דאס אז מענטשן גלייבן וואס די אייבערשטער זאגט גייט זיין און מען זעט עס נאכנישט איז א גרויסע חלק פון מפתח צו פארשטיין דא.